זאגט די משנה, האומר תנו גט זה לאשתי, איינער זאגט, גיט דעם גט פאר מיין פרוי, אדער ער האט א עבד, זאגט ער, שטר שחרור זה לעבדי, מען זאל געבן דעם שטר שחרור צו זיין קנעכט, ומת, און דער מענטש איז געשטארבן, לא יתנו לאחר מיתה, זאל מען נישט געבן דעם גט לאחר מיתה, ווייל דער שטר איז חל ווען עס קומט צו דער האנט פון דעם מענטש, און דעמאלט ווען עס קומט צו דעם מענטשן זיין האנט לעבט ער דאך שוין נישט, ער איז דאך שוין נישט קיין בעל הבית איבער דעם, איז לכאורה דארף מען פאר איז ער זקוק ליבם אויב ס'איז נישטא קיין קינדער, לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז דא אנדערש פון דער פריערדיגער משנה דף י"א עמוד ב', דארטן שטייט אין דער משנה האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, שטייט אם רצה לחזור בשניהם יחזור דברי רבי מאיר אז דער שליח האט נאך נישט זוכה געווען פאר זיי, אבער נאכהער שטייט וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל ולא בשחרורי עבדים, די רבנן לערנען אז בשטר שחרור אז אויב עס קומט אריין ליד דער שליח איז ער שוין געווארן באפרייט, און אויב אזוי דארפן דאך די רבנן דא אויכעט קריגן זיך, אבער איר וועט באמערקן איין וא"ו א חילוק פון דא ביז דארט, דארטן שטייט האומר תן גט זה לאשתי, ער זאגט דעם שליח אז דער שליח גט זה, ער נעמט דעם גט, דעם שטר שחרור, און ער גיט עס שוין אוועק דעם שליח, דארט זאגן טאקע די רבנן אז דער שליח האט שוין זוכה געווען און ער קען נישט חרטה האבן, אבער דא שטייט תנו, וואס איז דער פשט תנו? ער זאגט מענטשן אז מען זאל אים שרייבן זאלן זיי חתמ'נען, דער גט איז נאך נישט געווען רעדי, בחיים האט ער נאך נישט איבער געגעבן ליד השליח, אפילו דער גט איז שוין געווען דער שטר שחרור איז שוין געווען געשריבן, נאר אויב מחיים איז ער נישט געקומען אין די האנט פון שליח, האט דאך דער שליח פאר אים נישט זוכה געווען. הייסט תנו דו וועסט געבן. תנו איר זאלט געבן. תן גיבט. ווי איז אבער תנו מנה לאיש פלוני ומת, ווען איינער זאגט מען זאל געבן מנה הונדערט מטבעות צו דעם מענטש און ער איז געשטארבן, דארט איז שוין דער דין יתנו לאחר מיתה, אז מען זאל געבן לאחר מיתה, די גמרא וועט באלד זאגן א טעם פארוואס רש"י האומר תנו גט לאשתי, דער ב"ח איז גורס אן דעם זה, ווייל לויט ווי מיר לערנען יעצט איז דאך די טייטש דער גט איז נאך נישט דא, פארוואס שטייט א לשון רבים, ווייל אז ער הייסט איינעם ער זאל מאכן א גט איז דאך נישט גענוג, ווייל עס דארף דאך זיין עדות אויכעט, ער דארף דאך מאכן פאר שלוחים די עדות אויכעט, וגרסין איש איז דאך נ י, ולא גרסינן במתניתין, ולא גרסינן תן, כ'בין נישט גורס תן, שלא מסרן לו, האנדלט זיך אז ער איז שוין געשריבן, ס'איז שוין גע'חתמ'עט, נאר ער גיט עס איבער דעם שליח, ווייל שלא מסרם ליד שליח בחייו, דא רעדט זיך ער האט נישט איבער געגעבן דעם שליח ווען ער האט נאך געלעבט, און לפיכך דעריבער לא נחלקו חכמים בדבר לומר, קריגן זיך אויף דעם נישט די חכמים זאלן זאגן שמשעה ראשונה פון דעם ערשטן מאמענט זכה לו השליח לעבד האט דער שליח זוכה געווען להיות משוחרר, ווייל ווען קריגן זיך די רבנן אויב ס'איז אריינגעקומען ליד השליח מחיים, אבער דא רעדט זיך ווען ער האט נאך געלעבט איז נישט אריינגעקומען ליד השליח. לא יתנו לאחר מיתה, פארוואס גיט מען נישט לאחר מיתה? דגיטא לא הוה א גט איז דאס נישט עד דמטא לידיה, ביז דאס קומט אין זיין האנט, אין דער האנט פון דעם עבד, און צו ביי דער אשה אין איר האנט, וכי מטא לידיה, ווען עס קומט אין זיין האנט, הא מית ליה משחרר, איז דאך דער וואס וויל באפרייען איז שוין געשטארבן, ופקע ליה רשותיה, און זיין רשות איז שוין אוועקגעגאנגען. לכאורה טרעפט מען דאך אנדערע מאל אז איך קען טון א זאך וואס די זאך זאל חל זיין שפעטער, איז אלץ גערעדט געווארן אז דער מענטש וועט זיין שפעטער, איינער קען געבן א גט צו א פרוי צו זאגן דער גט זאל חל זיין מיט דרייסיג טעג ארום? דער שטר שחרור זאל חל זיין דרייסיג טעג ארום, אבער דארף דאך אלץ זיין אז דער געבער ער זאל נאך לעבן. גמרא. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב, ער גייט ארויף אויף דעם אנדערן דין אין די משנה אז שטייט תנו מנה לאיש פלוני ומת, יתנו לאחר מיתה, זאגט ער והוא, ווען זאל מען עס געבן לאחר מיתה, שצבורין ומונחין בקרן זווית, אז די מנה ליגט אוועקגעלייגט, דעמאלט דארף מען עס געבן, אבער ווי וועט זיין סליגט נישט אוועקגעלייגט קיין מנה, נאר ווען מען זאגט סאיז דא נכסים סאיז דא אנדערע זאכן, אז סאיז נישט סליגט נישט סאיז דא חובות מען דארף איינמאנען, דארף מען דעמאלט נישט געבן. פרעגט די גמרא במאי עסקינן, ווער איז דער מענטש וועלכער האט דאס געהייסן געבן? אילימא וועסטו וועלן זאגן בבריא אז דער מענטש איז פארן שטארבן געווען געזונט, אויב אזוי כי צבורן, אפילו ווען די געלט איז געווען דא און די מנה איז געליגן אויף איין ארט, פארוואס זאל מען דארפן געבן? מאי הוי וואס איז פון דעם וואס ער האט געזאגט הא לא משך, מ'האט דאך נאך נישט געמאכט דער מקבל קיין משיכה, און דער דין איז אז מתנת בריא ביי מטלטלים כל זמן דער מקבל האט נישט געמאכט קיין משיכה קען ער חרטה האבן, און דא אויך די זעלבע זאך קענען די יורשים חרטה האבן, איי ס'איז דאך דא א ענין פון מצוה לקיים דברי המת איז שוין דא דא אין תוספות אריכות אז דא ווען ס'איז יא דא די דין ווען ס'איז נישט דא די דין, און רש"י זאגט אז דער תנא האלט נישט דעם דין פון מצוה לקיים דברי המת, אבער פלעין איז דאך אזוי ס'איז מצוה לקיים דברי המת, אבער מחייב זיין יענעם צו געבן קען איך ניט, ער דאַרף טאָן אַ מצווה, אָבער איך צווינג נישט דעם מענטש ער זאָל טאָן די מצווה, ממילא קאָן זיך דאָס נישט רעדן בבריא, ואלא וועסטו זאָגן אַז דאָ רעדט זיך בשכיב מרע, אַז ער איז געוועזן אַ קראַנקער מענטש און איז געווען דעמאָלט נוטה למות, אויב אַזוי, מאי איריא ציבורין, פאַרוואָס זאָגט רב איר רב אז ווען דארף מען עס געבן ווען די געלט איז געווען אויף איין ארט, כי אין ציבורים נמי, אפילו די געלט איז נישט אויף איין ארט דארף מען אויך געבן, דהא קיימא לן מיר ווייסן א באשטימטע הלכה, דדברי שכיב מרע, די דאס וואס דער שכיב מרע זאגט, שטענדיג איז דאך דא א דין אז ביי מטלטלים אז מען גיט א מתנה דארף מען מאכן משיכה, דאס רופט זיך אן מסירה מען דארף עס איבער געבן יענער זאל מאכן א משיכה, ביי קרקע איז דא א דין אז מען דארף שרייבן א שטר, א קרקע מען גיט א מתנה איז מיט דעם שטר, ווי מען גיט דעם שטר מתנה איז מען קונה, ווי איז אבער דברי שכיב מרע האבן אזא מין כח ככתובין, אויב ס'איז א זאך וואס אויף דער זאך דארף מען א שטר איז זיינע ווערטער גלייך ווי ס'איז שוין געשריבן, וכמסורים דמי, און אויב ס'איז א זאך וואס מען דארף משיכה איז גלייך מען האט שוין איבערגעגעבן, די חכמים האבן דאס מתקן געווען ווייל אז דער מענטש וועלכער איז א שכיב מרע, שכיב איז די טייטש ער ליגט, מרע איז די טייטש קראנק, און ער וועט זיין מסופק, מ'וועט נישט אויספילן זיינע ווערטער ווייל מ'וועט נאך נישט האבן קיין צייט צו מאכן קיין קנין, דאס די חלישות הדעת קען אים ברענגען אז ס'זאל אים שאטן. ממילא איז אויב ס'איז א שכיב מרע דארף דאך נישט זיין ציבורים, איז די קשיא פון גמרא ממה נפשך, ביי א בריא העלפט נישט קיין ציבורים, און ביי א שכיב מרע דארף מען נישט. אמר רב זביד האט רב זביד געזאגט לעולם בבריא, די משנה רעדט זיך בבריא, איי דו פרעגסט דאך מיר די קשיא מיט וועלכן קנין איז ער מקנה לא משך, נאר ס'דא א נייע קנין וואס מען דארף נישט האבן קיין משיכה, וכדרב הונא אמר רב, אזוי ווי רב הונא האט געזאגט פאר רבן, דאמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן, ראובן זאגט צו שמעונ'ן, מנה לי בידך, איך האב ביי דיר הונדערט, האט ער געגעבן א פקדון הונדערט זוז, תנהו לו, דו שמעון גיב דאס לפלוני, גיב דאס צו לוי'ן, במעמד שלשתן, אויב ס'איז געווען די דריי, דער בעל הבית פון דער זאך דער ראובן, דער שמעון ביי וועמען ס'איז געווען די געלט, און דער לוי ווער עס דארף עס נעמען, קנה, האט מען קונה געווען, און רב זביד לערנט אז ווען איז דער דין פון מעמד שלשתן, דווקא ווען די זאך איז דא בעין, אז דער דין איז נאר געזאגט געווארן ביי א פקדון, אבער דעמאלט ווען ס'איז א מלווה, די געלט איז נישט דא בעין, דעמאלט איז נישט דא דער דין פון מעמד שלשתן. רב פפא אמר, רב פפא זאגט, לעולם בשכיב מרע די משנה קאָן זיך רעדן ביי אַ שכיב מרע. איי, דו פרעגסט דאך די שאלה ביי אַ שכיב מרע פאַרוואָס דאַרף עס זיין צבורין? וכאידך דרב, ס'דא נאך א מימרא פון רב'ן וואס לויט דעם דין דארף זיין צבורין. דאמר רב, רב האט געזאגט, שכיב מרע שאמר, א שכיב מרע וואס האט געזאגט, תנו מנה לפלוני מנכסי, מען זאל געבן פון מיינע נכסים, גיט צו דעם מענטש מנה, איז דא א חילוק, נישט אלעמאל דארף מען געבן. מנה זה, ער ווייזט אן ווי די מנה געפינט זיך, נותנין, גיט מען. מנה סתם, ער זאגט סתם מען זאל געבן מנה, אין נותנין גיט מען ניט. פארוואס גיט מען ניט? חיישינן, מיר טראכטן, שמא מנה קבור קאמר, ער האט ערגעץ באגראבן אין קרקע א מנה, און די מנה וועלכע ס'איז ביי אים קבור, די וויל ער אים געבן. אויב אזוי איז דאך שוין פארענטפערט אויב ס'איז נישט צבורין און ער האט געזאגט תנו מנה לפלוני, אפשר מיינט ער א באשטימטע מנה, נאר די וועלכע זיי זענען קבור, דעריבער דארף מען אים נישט געבן, איז עס שוין גוט אונזער משנה ביי א שכיב מרע. זאגט אבער די גמרא והלכתא, די הלכה איז לקבורה לא חיישינן. כ'האב נישט קיין מורא לקבורה, ווייל דער שכיב מרע וויל דאך מען זאל געבן, לו יצויר אז זאלן זיין לקבורה מיינט מען דאך נישט באגראבן לקבורה די טייטש, ווייל דער סדר די גמרא זאגט דאך אויף א ארט אז כספים אין להם שמירה אלא בקרקע, ס'הייסט ס'באהאלטן ערגעץ אין דער ערד, איז אויב ער זאל מיינען צו געבן די באהאלטענע געלט וואלט ער דאך געדארפן זאגן און אויב ער זאגט סתם מען זאל געבן מנכסי זאגן מיר אז מען גיבט אים אפילו ס'איז נישט צבורין, ממילא איז לויט דער הלכה קען איך נישט איינלערנען אז די משנה רעדט זיך ביי א שכיב מרע. דא געהאט אין גמרא צוויי אוקימתות ביי וואס די משנה רעדט זיך. רב זביד האט געזאגט די משנה רעדט זיך בבריא, און רב פפא האט געזאגט בשכיב מרע, זאגט די גמרא רב פפא מאי טעמא לא אמר כרב זביד, פארוואס האט רב פפא נישט געזאגט ווי רב זביד אז די משנה רעדט זיך ביי א בריא, נאר וואס דען במעמד שלושתן, ווייל קסבר רב פפא, רב פפא האלט כי קאמר רב. דעם דין וואס רב האט געזאגט אז מעמד שלשתן איז קונה לא שנא במלווה, ס'איז נישט קיין חילוק צי דאס איז א מלווה וואס די זאך איז נישט בעין, די זאך איז נישט ציבורים, ולא שנא בפקדון, און ס'איז נישט קיין חילוק צו פקדון, אפילו ביי מלווה, וואס סתם מלווה איז דאך להוצאה ניתנה, ס'איז נישט בעין. איז ביי מעמד שלושתן איז מען מחויב צו געבן? אויב אזוי אז זאל זיך רעדן ביי מעמד שלושתן דארף דאך נישט זיין ציבורים, אפילו ס'איז נישט ציבורים דארף מען דאך אויכעט געבן. רב זביד, רב זביד לערנט איין אז ס'רעדט זיך בבריא, מאי טעמא לא אמר כרב פפא, פארוואס לערנט ער נישט ווי רב פפא אז עס רעדט זיך בשכיב מרע און ס'איז ווי די אנדערע מימרא פון רב? ווייל ער זאגט לא מיתוקמא מתניתין בשכיב מרע, די משנה קאן זיך נישט רעדן בשכיב מרע, ממאי? פון וואנעט ווייס איך אז די משנה קאן נישט רעדן בשכיב מרע? מדקתני, דער ערשטער דין שטייט אין דער משנה, האומר תנו גט זה לאשתי, אז איינער האט געזאגט, גיט דעם גט צו מיין פרוי, ושטר שחרור זה לעבדי, אדער האט געזאגט מען זאל געבן דעם שטר שחרור פאר דעם עבד. ומת, און ער איז געשטארבן, לא יתנו לאחר מיתה, גיט מען נישט לאחר מיתה, פארוואס גיט מען נישט לאחר מעשה? ווייל עס איז שוין נישט דא קיין מגרש, עס איז שוין נישט דא קיין משחרר, ווייזט אויס טעמא דמת, פארוואס גיט מען נישט? ווייל ער איז שוין געשטארבן און אין גט לאחר מיתה, הא מחיים, אויב ער לעבט, נותנין, וואס הייסט נותנין? אז ער האט געהייסן געבן דארף איך אים מער נישט איבערפרעגן און איך גיב אים. איז אין דעם פאל וואס איך זאג לא יתנו לאחר מיתה איז אין דעם פאל מחיים גיט מען, וועלכע לשון שטייט דא אין דער משנה דארף ער זאגן אז מען זאל געבן? תנו. ווייזט אויס טעמא דאמר תנו. דווקא ווען ער זאגט תנו, דעמאלט זאגן מיר אז לאחר מיתה גיט מען נישט, אבער מחיים גיט מען יא. הא לא אמר תנו, אויב ער האט נישט געזאגט תנו, ער האט נאר געזאגט כתבו גט לאשתי, און ער האט נישט געזאגט דאס ווארט תנו, איז דעמאלט דער דין אין נותנין, גיט מען נישט, ווי מיר ווייסן. פארוואס מוז איך אזוי זאגן? ווייל אויב איך זאל זאגן ביי כתבו אליין גיט מען אויכעט אפילו ער זאגט נישט תנו, האט דאך די משנה געדארפן זאגן אזוי, ווען איינער זאגט כתבו גט לאשתי ומת לא יכתבו לאחר מיתה וועל איך מדייק זיין אבער מחיים אפילו ווען ער זאגט נישט תנו נאר ער זאגט כתבו גיט מען, אז די משנה זאגט מען נישט מיט דעם לשון נאר אז זאגט מען מיט דעם לשון תנו ווייזט אויס אז ווען גיט מען מחיים דווקא ביי תנו, ושכיב מרע, און ביי שכיב מרע איז דא א דין אף על גב דלא אמר תנו אפילו ער האט נישט געזאגט קיין תנו נאר ער האט געזאגט כתבו, נותנין, גיט מען אויך. פארוואס? וואס איז די חילוק פון א בריא און שכיב מרע? א בריא איז טייטש ער זאגט כתבו, שרייבן, ער וועט זיך נאך באלייגן, אבער א שכיב מרע ער איז דאך שוין נישט דא ווען מען זאגט ער וויל דאך ס'זאל זיך אפטון, איי פארוואס האט ער נישט געזאגט דאס ווארט תנו, מ'האט דאך צוטון מיט א קראנקן מענטש ער האט נישט אויסגעפירט די ווערטער. דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט, בראשונה היו אומרים, די ערשטע צייט האט מען געזאגט, היוצא בקולר, אז מען פירט ארויס א מענטש צו הרג'ענען, און מען לאזט איבער א פרוי. די פרוי האט נישט קיין קינדער פון אים, איז דאך א יבמה, וועט זי דאך זיין פארבינדן, וועט ער דארפן געבן חליצה, וויל ער זאל נישט זיין פארבינדן, זאל נישט זיין זקוק צו דעם יבם, ואמר ער האט געזאגט כתבו גט לאשתי, כדי זאל נישט זיין זקוק צום יבם, כאטש ער האט נישט געזאגט קיין תנו, הרי אלו יכתבו ויתנו, זאלן זיי שרייבן און געבן. ווייל ער איז דאך יעצט דערשראקן וועגן זיין לעבן, האט ער נישט גענדיגט, נאר וואס האט ער געמיינט? כתבו ותנו האט ער געמיינט. אזוי האט מען געזאגט די ערשטע צייט. נאר ביי יוצא בקולר איז אזוי דער דין. חזרו לומר נאכער האט מען געזאגט אף המפרש, אויך א מענטש גייט אוועק מיט דעם ים, און מען ווייסט דאך כל הדרכים בחזקת סכנה, ובפרט ווי עס איז אמאל געווען די שיפן מיט דעם ימ'ען, איז די זעלבע זאך והיוצא בשיירא, איינער גייט ארויס מיט א קאראוואן אין דער מדבר, איז אויב ער זאגט כתבו, איז אפילו ער האט נישט געזאגט קיין תנו, גיט מען, רבי שמעון שזורי האומר, ער איז נאך עפעס מוסיף, אף המסוכן, ביי א שכיב מרע איז אויך אזוי דער דין, אז אפילו ער האט נישט געזאגט תנו, נאר האט נאר געזאגט כתבו, גיט מען. אויב אזוי, ביי אונז אין די משנה ווייזט דאך אויס אז דווקא ווען גיט מען מחיים דווקא תנו, קען זיך דאך די משנה נישט רעדן בשכיב מרע, דעריבער וויל רב זביד נישט איינלערנען אזוי ווי רב פפא. מתקיף לה רב אשי האט רב אשי געפרעגט דער קשיא, די משנה קען זיך רעדן בשכיב מרע, אבער דעם דין צו א שכיב מרע מוז זאגן תנו אויכעט, איז דאך דא אין דער זאך א מחלוקת, נו, איינער האלט אזוי, ר' שמעון שזורי האלט אזוי, ומאן נימא לן, ווער וועט אונז זאגן דמתניתין ר' שמעון שזור עה? ווער זאגט אז די משנה איז ר' שמעון שזורי, דילמא רבנן היא? אפשר די משנה איז ווי די רבנן, און די משנה ווי די רבנן איז די די משנה רעדט זיך טאקע בשכיב מרע, און ווען זאגן מיר מחיים זאל מען געבן דווקא תנו, ווייל די רבנן האלטן נישט. ווי רב שמעון שזורי ער האט מוסיף געווען אויכעט מסוכן, רש"י. גופא, מיר האבן פריער געלערנט אמר רב הונא אמר רב, רב הונא האט געזאגט פאר רב'ן, ראובן זאגט צו שמעונ'ן, מנה לי בידך, דו קומסט מיר הונדערט מטבעות, תנהו לו לפלוני, גיב דאס צו לוי'ן, במעמד שלשתן, אז ס'איז געווען אלע דריי, דער נותן און ביי וועמען די זאך געפינט זיך און דער מקבל, קנה, האט ער קונה געווען אז די מימרא זאגט רב. אמר רבא האט רבא געזאגט מסתברא דער שכל איז מילתיה דרב, ווען זאגט דער שכל אזוי ווי רב? בפקדון, ווען ס'איז א פקדון, וואס א פקדון איז דא בעין, אבל במלוה, מלוה זאגן מיר דאך להוצאה ניתנה, ס ה אויף דעם האט מען דאך געבארגט די געלט, און ס'איז נישט בעין, לא, דעמאלטס איז נישט דא אויף די זאך קיין ספק. באבערקעם, דו רעד מעמד שלשים דארפן נישט סוכם און שריבן אז דאס דאך באראבארי גייט דאך אויך אן מעמד שלשים, אבער איך שווער אום א רב אפילו דער מילווער רב האט געזאגט דעם דין ביי מילווע אויך נאך. איט מיין מאמע האט מיר אויך אזוי געלערנט און משמאל משמי דער לעווער מילווע ליבער יאסל, דא שטייט שוין בפירוש ער האט געזאגט מילווע ליבער יאסל נעי אלוי לא פלוני במעמד שלושתן, ער האט געזאגט גיב עס דעם מענטש במעמד שלושתן, קנה, וועט ער קונה זיין. פרעגט די גמרא, וטעמא מאי, פארוואס האט ער פאר אים זוכה געווען פאר א מלוה? בשלמא ביי א פקדון אז די זאך איז דא בעין, קען איך זאגן דער מענטש ביי וועמען עס ליגט דעם פקדון ווי זכין לאדם שלא בפניו, עס ליגט דאך ביי אים, האט ער שוין זוכה געווען פאר דעם דריטן, אבער די מלוה איז דאך נישטא ביי אים, איז דאך נישטא קיין זאך וואס ער זאל זוכה זיין פאר יענעם, מיט וואס ווערט דער קנין אז זאל מוזן יענעם אוועקגעבן נאכער די געלט? אמר אמימר, האט אמימר געזאגט, נעשה עס איז גלייך כאומר לו, ווען שמעון דער לווה האט גענומען די געלט פון ראובן'ען פון די מלווה, האט דער שמעון געזאגט צו אים בשעת מתן מעות ווען ער האט אים געגעבן די געלט, שעבדנא לך לדידך, איך בין משועבד צו דיר, ולכל דאתו מחמתך, און דער וואס וועט קומען וואס דו וועסט עס אים געבן. קומט אויס ווען איז געווארן דער שעבוד? ווען ער האט גענומען די געלט, דעמאלט איז דאך די געלט געווען ביי אים, דעריבער אז ער זאגט אים שפעטער תנהו לפלוני, איז איגלאי מילתא אז בשעת מתן מעות האט דער לווה זיך משעבד געווען צו דעם מענטש. אמר ליה רב אשי לאמימר, רב אשי געפרעגט אמימר, אלא מעתה, לויט דיר נאך. הקנה אז ר'האט מקנה געווען די געלט לנולדים, די מענטשן וואס זענען געווארן געבוירן נאך דער הלוואה דלא הוו בשעת מתן מעות, ראובן האט געבארגט געלט שמעון, שמעון איז שולדיג געלט ראובן, דאס איז געווען אין יאר תשל"ד, נאכער זעקס יאר איז א יאר שפעטער איז איינער געבוירן געווארן לוי, וויל יעצט ראובן. אז שמעון זאל געבן די געלט דעם לוי. בשעת שמעון האט באקומען די געלט פון ראובן איז לוי נאכנישט געוועזן. הכי נמי, וועסטו זאגן דלא קנה אז לוי האט נישט קונה געווען. פארוואס? פארוואס ער איז זיך, א מענטש קען זיך משעבד זיין צו א זאך וואס די זאך איז דא אויף דער וועלט, אבער דא האט דאך, פון ווען דארף ווערן דער שעבוד? דער שעבוד דארף דאך ווערן בשעת הלוואה. און בשעת הלוואה איז דאך דער לוי נישט געווען אויף דער וועלט, דאפילו לרב מאיר, בעסער געזאגט, אפילו לויט רב מאיר'ן, דאמר וואס רב מאיר זאגט, אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, רב מאיר זאגט, איך קען זאגן צו איינעם, איך פארקויף אים די פרוכטן פון דעם בוים, כאטש די פרוכטן פון דעם בוים זענען נאך נישט דא אויף דער וועלט, ס'איז נאך נישט ארויסגעוואקסן, זאגט רב מאיר, מען קען מאכן א קנין. די רבנן זאגן, ווייל די פירות זענען נאך נישט דא אויף דער וועלט, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. רב מאיר זאגט אז מען קען יא מקנה זיין. איז דאס אלץ גערעדט געווארן הני מילי לויט רב מאיר'ן וואס ער זאגט מען קען מקנה זיין א זאך וואס איז נישט דא אויף דער וועלט, אבער לדבר שישנו בעולם. אבער צו וועמען איז מען דאס מקנה? צו א זאך וואס איז די זאך צו א מענטש וואס דער מענטש איז שוין דא אויף דער וועלט? אבל לדבר שאינו בעולם, זיך משעבד זיין צו א מענטש, דער שעבוד דארף דערויף חל זיין, דער מענטש איז נישט דא אויף דער וועלט? לא, איז דאך נישט אזוי, און מיר זעען דאך אז די דין פון מעמד שלושתן ווערט נישט דערמאנט קיין חילוק צי הקנה לנולדים צי נישט לנולדים, שטענדיג גייט אן דער דין פון מעמד שלשתן, קען איך דאך נישט זאגן אז די סברה פון די זאך איז ווייל דער לוה האט זיך משעבד געווען בשעת קבלת המעות, אלא אמר רב אשי, זאגט רב אשי אז די שעבוד איז נישט געווארן בשעת שמעון האט באקומען די געלט, נאר בההיא הנאה מיט דער הנאה, דער שמעון האט פראפיט, ווען איך קויף ביי איינעם עפעס א זאך, איך מאך א קנין,

און אז ס'איז שוין א מלוה ישנה, א אלטע מלוה, איז דאך ש, דארף מען דאך שוין שמעון באצאלן די געלט, ראובנ'ען. יעצט אז דער שמעון וועט עס נישט דארפן געבן ראובנ'ען, נאר וועמען וועט ער עס דארפן געבן? לוי'ן, א נייע בעל חוב. פון ווען אן איז ער שולדיג לוי'ן? פון יעצט האט דאך שמעון פון דער זאך הנאה. אָ, דאס זאגן מיר, בההיא הנאה, מיט דער הנאה וואס דער שמעון דער לוה האט, דקא משתניא ליה, וואס די די זאך ווערט ביי אים א חילוק בין מלוה ישנה למלוה חדשה, יעצט דא ווערט עס א נייע מלוה, מען קען שלעפן ווידער דעם באצאלן, האט ער דאך הנאה, גמר. אזוי טוט ער באשטימען ומשעבד נפשיה, ווען איז ער זיך משעבד? נישט בשעת ר'האט געליגן די געלט, נאר יעצט ווען עס קומט פאר די מעמד שלשתן, איז דאך שוין נישט דא די קשיא. אמר ליה, הונא מר בריה דרב נחמיה לרב אשי, דו זאגסט אז מיט וואס ווערט דער קנין, די מעמד שלשתן? די הנאה וואס דער לוה באקומט. אלא מעתה לויט דעם נאך אויב דער דריטער מענטש איז נישט געווען קיין לוי, נאר ס'איז געוועזן כגון הני דבי בר אלישיב. בר אלישיב ס'איז געווען א באוויסטע משפחה וואס זענען געווען מענטשן וואס האבן געמאנט האט מען געמוזט געבן דכפתי זיי בינדן, ושקלי לאלתר, גלייך נעמען זיי צו די געלט, הכא נמי וועסטו אויך זאגן דלא קנו אז זיי זענען נישט קונה, פארוואס זענען זיי נישט קונה? ווייל דער לוה באקומט נישט קיין שום הנאה, וכי תימא וועסטו זאגן הכא נמי ס'איז טאקע אזוי, אם כן אויב אזוי נתת דבריך לשיעורים, האסט דאך געגעבן דיינע זאכן לשיעורים ביי דעם יא דעם נישט,